זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף ט' עמוד א', אונז האלט מען פיר שורות פון אויבן, אמר רב זיירא בלבד שלא יאמר השכיבנו. רב זיירא גייט ארויף אויף דעם וואס האבן געהאט, די פאריגע דף האט זיך געענדיגט מיט די מימרא פון רב שמעון בר יוחאי אז מ'קען ליינען אסאך מאל קרישמע ממש סוף נאכט און מ'איז יוצא קרישמע של ערבית, לויט איין וועג איז עס געווען אפילו נאכן עלות, לויט איין וועג גלייך פארן עלות, אבער מ'קען יוצא זיין ממש סוף נאכט. אויף דעם זאגט רב זיירא ובלבד שלא יאמר השכיבנו, מען זאל אבער נישט זאגן קיין השכיבנו, וויבאלד דעמאלטס לייגט מען זיך שוין נישט. השכיבנו זאגט מען א ברכה פון די ברכת קרישמע אויף דעם וואס מען גייט זיך לייגן שלאפן יעצט און דעמאלטס לייגט מען זיך שוין נישט שלאפן. זאגט די גמרא ווייטער כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר הא דרב אחא בר רב חנינא אמר רבי יהושע בן לוי וואס אונז האבן געהאט געזען די פאריגע בלאט אז די הלכה איז ווי רבי שמעון בן יוחאי און מען גייט דא לויט די צווייטע וועג אז מען קען ליינען קרישמע של ערבית אפילו נאכן עלות השחר לאו בפירוש איתמר, דאס איז נישט געווען א הלכה וואס ער געהערט קלאר פון אים, אלא מכללא איתמר. ער האט פארשטאנען אזוי מיינט ער צו זאגן. פון ווי האט ער אזוי פארשטאנען? דההוא זוגא דרבנן, ס'איז געווען צוויי תלמידי חכמים, דאשתכור בהילולא דבריה דרבי יהושע בן לוי וואס האבן זיך אנגעטרינקען ביי די חתונה פון די זון פון רבי יהושע בן לוי, און וויבאלד זיי זענען געווען נישט אין א מצב זיי האבן געקענט ליינען קרישמע, האבן זיי פארפאסט צו ליינען פאר חצות, איז זענען זיי געקומען סוף נאכט, אתו לקמיה דרבי יהושע בן לוי, וואס טוט מען דא, אמר כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, קען ענק ליינען אפילו אזוי שפעט אויכעט. זאגט רש"י אז די גמרא מיינט צו זאגן אז דווקא בשעת הדחק, אבער שלא בשעת הדחק, טאר מען נישט ליינען. אזוי שפעט. זאגט די גמרא ווייטער געשטאנען אין די משנה מעשה שבאו בניו וכו' איז דארטן איז אויך געווען א ענליכע מעשה די קינדער פון רבן גמליאל זענען געווען ביי א חתונה און זיי האבן זיי האבן פארשפעטיגט זיי האבן נישט געליינט קרישמע פאר חצות זענען זיי געקומען פרעגן זייער טאטע טאמער זיי זאלן ליינען פרעגט די גמרא ועד השתא לא שמיע להו הא דרבן גמליאל וויאזוי קען זיין זיי זענען דאך געווען זיינע קינדער און זיי האבן נישט געוואוסט אז זייער טאטע האלט אז מען קען ליינען קרישמע ביזן עלות השחר. ענטפערט די גמרא, הכי קאמרי ליה, די קינדער פון רבן גמליאל האבן אים געמיינט צו פרעגן אזוי, רבנן פליגי עילווך, קריגן זיך די חכמים אויף דיר, און זיי האלטן אז נאך חצות קען מען נישט ליינען קרישמע, און לויט דעם גייען מיר אונז דארפן האלטן ויחיד ורבים הלכה כרבים, און אפילו דו ביסט אונזער טאטע, פסק'נט מען ווי די חכמים, טאר מען אונז נישט ליינען נאך חצות, או דילמא קען זיין, רבנן כוותך סבירא להו, די חכמים האלטן אויך ווי דיך אז מעיקר הדין קען מען ליינען קרישמע א גאנצע נאכט, ווייל זיי האלטן אז ובשכבך מיינט איז ווי לאנג מען שלאפט. והאי דקאמרי עד חצות איז כדי להרחיק אדם מן העבירה. אמר להו, האט רבן גמליאל זיי צוריק געענטפערט רבנן כוותי סבירא להו, זיי האלטן באמת אויך אז מן התורה קען מען ליינען קריאת שמע א גאנצע נאכט. ממילא וחייבין אתם זענען ענק מחויב צו ליינען קריאת שמע אפילו לויט די חכמים אפילו ס'איז שוין נאך חצות. והאי דקאמרי עד חצות דאס וואס די חכמים האבן געזאגט אז מען קען ליינען קריאת שמע ביז חצות, כדי להרחיק אדם מן העבירה האבן זיי געוואלט מרחיק זיין אדם מן העבירה אזויווי אונז האבן שוין געהאט געזעהן אנפאנג פרק. געשטאנען ווייטער אין די משנה ולא זו בלבד אמרו אלא וכו'. פרעגט די גמרא ורבן גמליאל מי קאמר עד חצות דקאמר ולא זו בלבד, ס'איז משמע אז ער איז מסביר די שיטה פון חצות, עס איז דאך נישט זיין שיטה, סאו ווי קומט ער אריין צו זאגן נאך זאכן וואס מען האט אים נישט געפרעגט יעצט? ענטפערט די גמרא. הכי קאמר ליה רבן גמליאל לבניה, רבן גמליאל האט ממשיך געווען צו זיינע קינדער און מסביר געווען די שיטה פון די חכמים, אפילו לרבנן דקאמר עד חצות מצותה עד שיעלה עמוד השחר, און והאי דקאמר עד חצות דאס וואס זיי האבן געזאגט חצות ביי קריאת שמע און ביי אנדערע זאכן איז כדי להרחיק אדם מן העבירה. געשטאנען אין די משנה די לשון פון רבן גמליאל אין די שיטה פון די חכמים אז די חיוב איז ביז חצות כאפט ער אן הקטר חלבים ואיברים און נאך אנדערע זאכן, מה שאין כן די מצוה פון אכילת קרבן פסח כאפט ער נישט אן. פרעגט די גמרא, ואילו אכילת פסחים לא קתני, איז משמע אז אכילת פסחים איז יא מעיקר הדין, די חיוב נאר ביז חצות, און ס'איז נישט פון די חכמים, נאר מן התורה קען מען נישט עסן די קרבן פסח נאך חצות. פרעגט די גמרא, ורמינהי, איך וועל פרעגן א סתירה, קריאת שמע. ערבית, קריאת שמע של ערבית, והלל בלילי פסחים, און ואכילת פסחים, די אלע דריי זאכן מצותן עד שיעלה עמוד השחר, איז משמע פון דא אז אכילת קרבן פסח איז אויך פון די זאכן וואס מעיקר הדין קען מען עס עסן ביז עלות השחר, אויב אזוי פארוואס כאפט עס נישט אונזער משנה אויך אן צווישן די זאכן וואס די חכמים האבן צוגעלייגט א אייגענע גזירה? ענטפערט די גמרא אמר רב יוסף לא קשיא, הא ר' אלעזר בן עזריה הא ר' עקיבא עס איז א מחלוקת תנאים אויב אכילת קרבן פסח מן התורה גייט ביז חצות, אדער טאמער ס'גייט מן התורה ביזן עלות השחר. דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא די מחלוקת תנאים. שטייט אין פסוק אין פרשת בא ואכלו את הבשר בלילה הזה. אין די פסוק שטייט די חיוב פון אכילת קרבן פסח. וואס מיינט בלילה הזה? רבי אלעזר בן עזריה אומר, נאמר כאן בלילה הזה, ס'שטייט דא די ווארט בלילה הזה, ונאמר להלן, און ס'שטייט ווייטער אין די זעלבע פרשה, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, וואס דאס איז ביי מכות בכורות, איז מה להלן עד חצות לערנט מען ארויס פון א גזירה שוה, זאגט רבי אלעזר בן עזריה, פונקט אזוי ווי מכות בכורות איז דאך געווען ביי חצות, דארט וואס ס'שטייט בלילה הזה מיינט חצות, אף כאן דא ביי די קרבן פסח עד חצות, טענה'ט רבי אלעזר בן עזריה, די חיוב קרבן פסח איז נאר ביז חצות. אמר ליה ר' עקיבא, האט אים ר' עקיבא צוריק געפרעגט, והלא כבר נאמר בחיפזון, ס'שטייט מ'זאל עס עסן בחיפזון, עד שעת חיפזון. וואס מיינט חיפזון? ווען מ'האט זיך געיאגט. ווען האבן זיך די אידן געיאגט ארויסצוגיין? ווען די זון האט אויפגע. ווען ס'איז געווען די עלות השחר. פארוואס? ווייל אונז ווייסמער דאך אז די אידן יענע נאכט. האבן זיי נישט געקענט ארויסגיין פון דער היים, שטייט אין פסוק לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, הערשט אינדערפרי האבן זיי אנגעפאנגען ארויסצוגיין און זיי האבן זיך ארויסגעיאגט צו מצרים. זאגט רבי עקיבא, עס שטייט אין תורה מען זאל עס עסן ביז בחפוזון, מיינט עס ביז מען פאנגט זיך אן צו יאגן, ס'הייסט א גאנצע נאכט ביזן עלות השחר. איז פאר מען גייט ווייטער דארף מען דערמאנען הגם די גמרא זאגט עס נישט דא, מען גייט זען שפעטער סוף פון די עמוד, אז די אמת ס'איז געווען צוויי סארטן חפוזון'ס יענע נאכט, ס'איז געווען די חפוזון פון מצרים, נאך פון חצות הלילה ווען ס'האט זיך אנגעפאנגען מכת בכורות, האט זיך אנגעפאנגען א איבערקערעניש, פרעה איז ארום געלאפן, און די מצריים זענען געווארן היסטעריש, און פרעה האט אנגעפאנגען ארויס צו יאגן די אידן, סאו די מצריים, על כל פנים פרעה וואס האט רעפרעזענטירט די מצריים, האט זיך שוין געיאגט זייער חיפזון האט זיך אנגעפאנגען ביי חצות. נאר וואס דען, ער האט נישט געהאט מיט וועם צו רעדן, משה רבינו האט אים געזאגט אנטשולדיגט, אונז קען מען נישט יעצט, אלע אידן בלייבן אינדערהיים, קיינער גייט נישט ארויס פון דערהיים. ס'איז געווען זעקס שעה וואס פרעה האט זיך ארומגעדרייט אינגאנצן פאר'סמ'ט, אבער די אידן זענען געווען אינדערהיים. נאכדעם ביים עלות השחר האט זיך אנגעפאנגען א נייע חיפזון און דארט האט זיך אנגעפאנגען די חיפזון פון די אידן. איז רבי עקיבא לערנט אז די חיפזון מיינט די חיפזון פון די אידן, ממילא לערנט ער ארויס פון דעם אז די חיוב אכילת קרבן פסח גייט ביז די עלות השחר וואס דעמאלטס איז געווען די חיפזון פון די אידן. אבער רבי אלעזר בן עזריה, די גמרא דא זאגט עס נישט ארויס קלאר, אבער שפעטער גיימיר אונז עס זען, און איך זאג עס יעצט מ'זאל בעסער כאפן שפעטער די חילוק פון רבי עקיבא און רבי אלעזר בן עזריה. רבי אלעזר בן עזריה האט אבער געלערנט אז בחיפזון מיינט די חיפזון פון די מצריים, וואס יענץ איז שוין יא געווען בחצות, קומט אויס סיי בלילה הזה און סיי בחיפזון מיינט בחצות. איז על כל פנים, שיטת רבי עקיבא איז אז מען קען עסן די קרבן פסח ביז די עלות השחר וואס דעמאלטס איז די חיפזון פון די אידן. אם כן, פרעגט רבי עקיבא צוריק צו זיך, מה תלמוד לומר בלילה? פארוואס דארף שטיין בלילה, וואס דאס איז דאך די מקור צו שיטת רבי אלעזר בן עזריה אז די גזירה שווה פון בלילה הזה, זאגט רבי עקיבא בלילה קומט צו לאזן הערן ביי עפעס אנדערש, יכול איך וואלט געקענט מיינען יהא נאכל כקדשים ביום אז די קרבן פסח זאל האבן א דין אזוי ווי אנדערע קדשים מען קען עס עסן א גאנצן טאג תלמוד לומר בלילה אז דאס איז אנדערש פון א געווענליכע קרבן מען קען עס נאר עסן דעי נאכט בלילה הוא נאכל ולא נאכל ביום. פרעגט די גמרא ווייטער בשלמא לרבי אלעזר בן עזריה דאית ליה גזירה שוה איצטריך למכתב הזה, ווייל די זה איז א חלק פון די גזירה שוה, אלא רבי עקיבא וואס בלילה נוצט ער ווילאנג מען קען עס עסן, האי הזה מאי עביד ליה, ענפערט די גמרא למעוטי לילה אחר הוא דאתא. כ'וואלט געקענט מיינען אז הגם מען קען עס נישט עסן אינדערפרי זאל מען עס כאטשיג קענען עסן די נעקסטע נאכט. סלקא דעתך אמינא הואיל ופסח קדשים קלים די קרבן פסח האט א דין פון קדשים קלים ושלמים איז אויך קדשים קלים איז מה שלמים נאכלין לשני ימים ולילה צוויי טעג און איין נאכט וואס איז אינדערמיט אף פסח, וואס מען קען אפשר נישט עסן בייטאג, אזוי ווי מען לערנט ארויס פון בלילה, אבער זאל זיין נאכל לשתי לילות במקום ב' ימים, זאל מען עס קענען עסן פאר צוויי נעכט, די נאכט פון קרבן פסח, און די קומענדיגע נאכט אויך, ויהא נאכל לב' לילות ויום אחד, קא משמע לן אז ניין, בלילה הזה, בלילה הזה הוא נאכל, נאר די נאכט פון, ערשטע נאכט פון, פון פסח, ואינו נאכל בלילה אחר. ורבי אלעזר בן עזריה וואס נוצט די בלילה הזה פאר גזירה שוה, מלא תותירו עד בוקר נפקא, ער לערנט ארויס דאס, מלא תותירו עד בוקר, וואס עס מיינט אז מען קען עס נישט איבערלאזן,

זאגט די גמרא, שטימט זייער גוט, אונזער משנה האמיר עס געהאט געזען, מען האט נישט דערמאנט קרבן פסח איז משמע מען קען נאר עסן מן התורה ביז חצות, יענץ גייט אזוי ווי רבי אלעזר בן עזריה, די ברייתא וואס די גמרא האט פריער געפרעגט געברענגט פון אכילת פסחים וואס איז משמע מען קען עס עסן א גאנצע נאכט, דאס גייט ווי רבי עקיבא, זאגט די גמרא, די מחלוקת רבי אלעזר בן עזריה און רבי עקיבא, והני תנאי, כהני תנאי, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק אין פרשת ראה, שם תזבח את הפסח בערב, כבוא השמש, מועד צאתך מארץ מצרים. איז מ'זעהט דא די פסוק איז צוטיילט אין דריי. די ערשטע זאך איז שם תזבח את הפסח בערב, מ'זאל שעכטן די קרבן פסח בערב. וואס מיינט בערב? פון ווען די זון פאנגט אן אונטערצוגיין. אזוי ווי ס'ווערט מבואר אין מסכת פסחים, אז ערב פסח נאכמיטאג האט מען געשאכטן די קרבן פסח. דאס איז די שחיטת הפסח. די צווייטע זאך זאגט די פסוק כבוא השמש, ווען די זון גייט אונטער, ס'ווערט נאכט, דעמאלטס פאנגט זיך אן די חיוב אכילת קרבן פסח. און די פסוק איז ממשיך. מועד צאתך ממצרים, וואס מיינט מועד צאתך ממצרים? זאגט די גמרא, דאס איז די מחלוקת תנאים ווען זיי קריגן זיך ביז ווען מען קען עסן א קרבן פסח. רבי אליעזר אומר, בערב אתה זובח, ערב פסח נאכמיטאג שעכטסט עס, וכבוא השמש ווען ס'ווערט נאכט אתה אוכל, און מועד צאתך ממצרים, ווען מען גייט ארויס פון מצרים אתה שורף, דעמאלט דארפסטו שוין פארברענען, ווייל ס'הייסט שוין נותר טאמער ס'איבערגעבליבן ביז אינדערפרי. רבי יהושע אומר ניין, בערב. אתה זובח, טאקע נאכמיטאג ערב פסח זאלסטו שעכטן, כבוא השמש אתה אוכל, ווען ס'ווערט ביינאכט קענסטו אנפאנגן צו עסן, אבער ער זאגט די לעצטע חלק פון די פסוק איז נישט ביז ווען מ'קען עס איבערלאזן נאר ביז ווען מ'קען עס עסן, ועד מתי אתה אוכל והולך עד מועד צאתך ממצרים, זעהט מען דא א מחלוקת טאמער מ'קען עס עסן ביז עלות השחר אדער נאר ביז חצות, אמר רב אבא, הכל מודים יעדער איינער איז מודה כשנגאלו ישראל ממצרים ווען מ'איז אויסגעלייזט געווארן לא נגאלו אלא בערב. די עיקר גאולה איז געווען בערב אז דעמאלטס האבן שוין די מצריים ארויסגעלאזט די אידן און געזאגט ענק קענען גיין שנאמר הוציאך ה' אלקיך ממצרים לילה באשעפער האט ענק שוין ארויסגענומען פון מצרים ביינאכט זיי זענען נאכנישט ארויסגעגאנגען אבער די מצריים האבן זיי שוין ארויסגעלאזט וכשיצאו בפועל לא יצאו אלא ביום זיי זענען ארויסגעגאנגען אינדערפרי שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה על מה נחלקו וואס מיינט וואס איז די מחלוקת איז על שעת חיפזון דאס וואס שטייט אין פסוק אין פרשת בא ס'שטייט בחיפזון, אונז האבן פריער געזען ס'איז דא צוויי געווען צוויי חיפזון'ס, איז דאס איז די מחלוקת, ר' אלעזר בן עזריה סבר מאי חיפזון חיפזון דמצרים, דאס האט זיך שוין אנגעפאנגען ביי חצות וואס פרעה איז ארומגעלאפן, און ר' עקיבא סבר מאי חיפזון חיפזון דישראל, תניא נמי הכי הוציאך השם אלקיך ממצרים לילה, פרעגט די ברייתא וכי בלילה יצאו זענען זיי ארויסגעגאנגען ביינאכט, והלא לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה, אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב, זעט מען די זעלבע זאך וואס אונז האבן יעצט געזען אז בפועל זענען זיי טאקע ארויסגעגאנגען אינדערפרי, אבער. ארויס געלאזט האט מען זיי שוין ביינאכט ממילא איז דא א מקום מעיין צו זיין ביז ווען מ'קען עסן די קרבן פסח און דאס איז די שורש פון די מחלוקת. איינמאל מ'רעדט שוין פון יציאת מצרים דערמאנט די גמרא דא אפאר זאכן וואס איז נוגע צו יציאת מצרים באקאנטע אגדתא גמרות. זאגט די גמרא. שטייט אין פסוק אין פרשת בוא די באשעפער האט געזאגט פאר פאר משה רבינו דבר נא באזני העם איך בעט דיך רעד צו די פאלק רעד צו די אידן זאלן גיין אויסליידיגן די מצריים מרכוש מצרים אמרי דבי רבי ינאי אין נא אלא לשון בקשה וואס איז געווען די בקשה? אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, איך בעט דיך, לך ואמור להם לישראל, זאג פאר די אידן, בבקשה מכם, איך בעט ענק, שאלו ממצרים, בארגטס פון די מצריים, כלי כסף וכלי זהב. גאלדענע זילבערנע כלים, שלא יאמר אותו צדיק, גיי מיר ארויף צו דף ט' עמוד ב' אותו צדיק גייט ארויף אויף אברהם אבינו,

האבן זיי נישט געוואלט אפילו הערן דערפון, ממילא האט די אייבערשטער געדארפט זאגן פאר משה רבינו, איך בעט דיך אז הגם די אידן ווילן עס נישט, אבער ס'פעלט זיך אויס ווייל אזוי האב איך צוגעזאגט פאר אברהם אבינו, און ס'איז געווען א שטארקע תועלת וואס אונז קען מיר נישט פארשטיין, אבער ס'איז געווען א געוויסע תועלת וואס האט געדארפט געטון ווערן דורך דעם וואס די אידן האבן אויסגעליידיגט די מצריים פון די רכוש מצרים, ממילא גייט אברהם אבינו זאגן אז דאס איז נישט מקויים געווארן, בעט איך דיך אפילו די אידן ווילן עס נישט נעמען, לאז דיך נישט פון זיי, און זאג זיי אז זיי זאלן עס ארויסנעמען. שטאנען ווייטער אין די פסוק דארטן וישאילום די מצריים האבן טאקע פארבארגט פאר די אידן אמר רבי אמי מלמד שהשאילום בעל כרחם געצווינגענערהייט האבן זיי געבארגט איכא דאמרי בעל כרחם דמצרים וואס זיי האבן נישט געוואלט פארבארגן ואיכא דאמרי בעל כרחם דישראל די אידן האבן נישט געוואלט בארגן משה רבינו האט זיי געצווינגען ענק דארפן גיין בארגן מאן דאמר בעל כרחם דמצרים דכתיב ונות בית תחלק שלל שלל מיינט אזוי ווי א רויב געצווינגענערהייט מאן דאמר בעל כרחם דישראל משום משוי, ווייל ס'איז געווען איבעריגע וואג, זיי גייען זיך ארויסלאזן אויף א לאנגע וועג, ווי ווייניגער מען נעמט אלץ בעסער. וינצלו את מצרים, אמר רבי אמי וואס מיינט וינצלו, מלמד שעשאוה כמצודה שאין בה דגן, אזוי ווי א פאנג וואס מען לייגט זאכן כדי פייגעלעך זאלן קומען זאל זיי קענען פאנגען, און נאכדעם וואס ס'ווערט ליידיג איז עס אויסגעליידיגט, אזוי איז עס געווען דא, ריש לקיש אמר עשאוה כמצולה שאין בה דגים, אזוי ווי די טיפעניש פון די ים וואס דארט איז נישטא קיין פיש.

זיי זענען יעצט דא פארשקלאפט און איך זאג זיי חיזוק ווערטער זאל איך שוין אריינווארפן אז אפילו נאכדעם וואס זיי גייען ווערן אויסגעלייזט גייט מען קענען ווערן צוריק געפאנגען. אמר הקדוש ברוך הוא איז גערעכט לך אמור להם אהיה שלחני אליכם. אין די זעלבע פסוק קודם שטייט אהיה אשר אהיה נאכדעם שטייט אהיה אליינס. איז די מהרש"א מסביר זייער שיין אז באמת אפילו די ערשטע מאל אויכעט ווען דער באשעפער האט געזאגט אהיה אשר אהיה האט ער נישט געמיינט אז משה רבינו זאל נאכזאגן די לשון פאר די אידן. דער באשעפער האט געזאגט פאר משה רבינו אז משה זאל וויסן, אבער פאר די אידן זאל ער אוודאי נאר זאגן איין מאל, אבער משה האט נישט פארשטאנען, ער האט געמיינט דער באשעפער וויל ער זאל נאכזאגן ביידע, האט אים דער באשעפער אויסגעקלארט אז ניין, איך האב טאקע געמיינט פאר זיי זאלסטו נאר זאגן איין מאל. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק, ענני השם ענני, אליהו הנביא האט געבעטן דעם אייבערשטן ענני השם ענני, און דאס איז א גמרא וואס אונז האבן שוין געהאט געזען אפאר בלאט צוריק, דף ו' עמוד א', די גמרא דא ברענגט עס אראפ ווייל ס'האט א שייכות מיט פריער, ווייל מ'זעט אהיה אשר אהיה איז א דאפלט לשון, עס מיינט בשעבוד זה ובשעבוד אחרים, די זעלבע זאך ענני השם ענני איז די דאפלט לשון קומט אויך צו לאזן הערן עפעס, בדרך צחות קען זיין אז די גמרא זאגט מ'האלט שוין ביי דף ט, מ'דארף שוין מאכן חזרה. אמר רבי אבהו, למה אמר אליהו ענני ב' פעמים, מלמד שאמר אליהו לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם, ענני שתרד אש מן השמים ותאכל כל אשר על המזבח, כ'בעט דיך, ס'זאל אראפקומען א פייער פון הימל ס'זאל אויפעסן אלעס דא אויפן מזבח, די צווייטע זאך בעט איך דיך וענני שתסיח דעתם, כדי שלא יאמרו מעשה כשפים הם, די נביאים פון די בעל זאלן נישט זאגן אז די פייער איז געווען מעשה כשפים, שנאמר ואתה הסבות את לבם אחורנית, די באשעפער האט אוועקגעשלעפט זייער הארץ, און געבעטן די אייבערשטער ער זאל אוועקשלעפן זייער הארץ, און די מהרש"א איז מסביר דאס אויך א שטיקל שייכות מיט פריער, ווייל ביי די מופתים אין מצרים האבן זיי דאך קודם געמיינט אז ס'איז כישוף. די זעלבע זאך האט אליהו הנביא מורא געהאט אז די נביאי הבעל וועלן מיינען קודם אז ס'איז כישוף, האט זיך אויסגעפעלט די ספעציעלע תפילה. זאגט די משנה מאימתי קורין את שמע בשחרית? איז די משנה ממשיך, ביז יעצט האט מען אונז געלערנט קרישמע של ערבית, פון ווען קען מען ליינען קרישמע של שחרית? זאגט די משנה משיכיר בין תכלת ללבן פון ווען מען קען דערקענען פון צווישן בלוי און ווייס, דאס איז כמעט די חילוק פון שווארץ און ווייס. נו דאווען מיר פון די גמרא, איז דעמאלטס די זמן ווען ס'ווערט ליכטיג, ס'איז נאך פאר די נץ, ס'פאנגט אן נאך די עלות השחר, ס'פאנגט אן צו ווערן גענוג ליכטיג אז מ'קען דערקענען די חילוק, פון דעמאלטס קען מען ליינען קרישמע של שחרית רבי אליעזר אומר, א שוואכערע חילוק בין תכלת לכרתי, צווישן גרין און בלוי, ביז ווען קען מען ליינען קרישמע? וגומרה מ'קען עס ענדיגן, מ'קען עס ליינען עד הנץ החמה ביזן נץ, רבי יהושע אומר ניין, נישט אזוי פרי, מ'קען ליינען קרישמע אביסל שפעטער אויכעט, עד שלש שעות ביז דריי שעה אריין אין טאג. שכן דרך מלכים לעמוד בשלש שעות, דעמאלט שטייען זיי אויף, איז ובקומך גייט ביז אהין. אבער הקורא מכאן ואילך, איינער וואס ליינט קרישמע נאכדעם, לא הפסיד כאדם הקורא בתורה, און די גמרא גייט שוין מסביר זיין וואס ס'מיינט. פרעגט די גמרא, מאי בין תכלת ללבן? וואס מיינט משיכיר בין תכלת ללבן? אילימא בין גבבא דעמרא חיורא צווישן א שטיקל וואל וואס איז ווייס, לגבבא דעמרא דתכלתא צווישן א שטיקל וואל וואס איז בלוי. דאס הייסט צווישן בלוי און ווייס, הא בליליא נמי מידע ידעי, אז די חילוק פון בלוי און ווייס וואס איז כמעט אזוי ווי בלעק און ווייט איז א שטארקע קאנטראסט, א שטארקע חילוק. אלא בין תכלת שבה ללבן שבה, אז מען האט א שטיקל וואל, א חלק איז געפארבט בלוי, א חלק איז נישט אזוי גוט געפארבט בלוי, וואס דאס איז שוין סאך סאך שווערער צו דערקענען, דארף שוין זיין סאך מער ליכטיגקייט, איז ווען ס'איז שוין דא גענוג ליכטיגקייט מען זאל דאס דערקענען, דעמאלטס פאנגט זיך אן די חיוב פון ליינען קרישמע. תניא ר' מאיר אומר, אין ברייתא זעהט מען נאך שיטות וואס די משנה האט נישט אראפגעברענגט, משיכיר בין זאב לכלב, מ'קען דערקענען א חילוק צווישן א וואלף און א הונט, ר' עקיבא אומר בין חמור לערוד, צווישן א חמור און א חמור הבר. ואחרים אומרים, די אנדערע זאגן, אזוי פסק'ן מיר אונז, משיראה את חברו רחוק ד' אמות ויכירנו, דאס הייסט דער משיכיר וואס ווערט דערמאנט אין הלכה, וואס דעמאלטס פאנגט זיך אן חיוב קרישמע איז משיכיר את חבירו רחוק ד' אמות אמר רב הונא הלכה כאחרים אבער אמר אביי האט אביי צוגעלייגט אז למעשה נוצט מען טאקע די אחרים אבער נישט פאר קרישמע לתפילין כאחרים דעמאלטס פאנגט זיך אן די שיעור ווען מ'קען לייגן תפילין לקרישמע אבער ליינען קרישמע איז כותיקין איז אביסל שפעטער דאס איז אזוי ווי די ותיקין פלעגן טון דאמר רבי יוחנן ותיקין זאגט רשי וואס מיינט ותיקין מענטשן וואס זענען ענווים האבן די מידת ענווה און זיי האבן ליב מצוות. איז ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה, זיי האבן געענדיגט קרישמע מיטן נץ החמה, און דעמאלטס האבן זיי אנגעפאנגען קרישמע אזוי ווי די ותיקין טוען היינט, תניא נמי הכי ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה, כדי שיסמוך גאולה לתפילה, ס'זאל זיין סמיכת גאולה לתפילה, ונמצא מתפלל ביום מען פאנגט אן קרישמע שמונה עשרה גלייך אינדערפרי, אמר רבי זירא מאי קרא, ווי איז מרומז אין פסוק די ענין אז די קרישמע זאל זיין גלייך פארן נץ, שטייט אין פסוק ייראוך עם שמש, ייראוך הייסט מורא האבן קרישמע וואס עס ברענגט יראת שמים זאל זיין עם שמש צוזאמען מיטן זון אויפשיין דאס איז נץ החמה ולפני ירח דור דורים זאגט רש"י עס גייט ארויף אויף מנחה עס זאל אויך זיין סוף פונעם טאג. העיד רבי יוסי בן אליקים, רבי יוסי בן אליקים האט מעיד געווען משום קהלא קדישא דבירושלים, די ערליכע אידן אין ירושלים, כל הסומך גאולה לתפילה, ווער ס'איז סומך גאולה לתפילה, אינו ניזוק כל היום ווערט נישט געשעדיגט א גאנצן טאג, אמר רב זירא, איני עס קען דאך נישט זיין, והא אנא סמכי. כ'האב געזאגט קריש, ברכת קריאת שמע צוזאמען מיט שמונה עשרה, און ואיתזקי איך בין געווארן געשעדיגט. אמר ליה במאי איתזקת, וואס ביסטו געווארן געשעדיגט? דאמטיית אסא לבי מלכא? דאס אז מען האט דיך געצווינגען צו טראגן הדסים צום קעניג? התם נמי מבעי לך למיהב אגרא למחזי אפי מלכא, דו וואלט נאך געדארפט צאלן זאלסט קענען זען דעם קעניג, ווייל ס'איז א ענין צו זען א קעניג אפילו טאמער נישט קיין אידישע קעניג. דאמר רבי יוחנן לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, א מענטש זאל זען צו לויפן צו זען א אידישע קעניג וואס איז ווייל מען זעט די ענין פון די גדולה פון מלכות ישראל, און ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, נישט נאר א אידישע קעניג אלא אפילו לקראת מלכי עכום זאל ער אויך, שאם יזכה אז ער וועט זוכה זיין, יבחין בין מלכי ישראל למלכי עכום, לעתיד לבוא וועט ער קענען זען די חילוק צווישן די מלוכות ישראל און די גוי'אישע מלוכות. איז תוספות איז מסביר וואס הייסט מען ווערט נישט ניזוק אז מען איז סומך גאולה לתפילה, ס'מיינט אז מען מאכט סמיכות גאולה לתפילה ביי ותיקין, נישט דערמיט שפעטער אין טאג. אין די יעצטיגע צייט פון די יאר איז אפילו טאקע גרינגער מקיים צו זיין די ענין פון ותיקין ווייל דער נץ איז גאנץ שפעט. זאגט די גמרא ווייטער אמר ליה רבי אילעא לעולא, האט רבי אילעא געזאגט פאר עולא כי עיילת להתם ווען דו גייסט אהין קיין ארץ ישראל שאיל בשלמא דרב ברונא אחי זאלסט דיך נאכפרעגן איבער די פרידן פון מיין ברודער במעמד כל החבורה אין פארנט פון די גאנצע חבורה דאדם גדול הוא זאלסטו וויסן ער איז א גרויסע מענטש וואס איז שמח במצוות ער פריידט זיך מיט מצוות זימנא חדא איינמאל סמך גאולה לתפילה און ולא פסיק חוכא מפומיה ס'איז נישט אוועק געגאנגען א שמייכל פון זיין פנים זיין מויל כוליה יומא א גאנצן טאג אזוי שטארק האט ער זיך געפרייט מיט די מצוה. פרעגט די גמרא ווי איז שייך בכלל צו מאכן סמיכות גאולה לתפילה היכי מצי סמיך והאמר רבי יוחנן בתחילה אומר פאר שמונה עשרה זאגט ער השם שפתי תפתח ולבסוף אומר יהיו לרצון אמרי פי איז ווייל מען זאגט פאר שמונה עשרה השם שפתי תפתח איז דאס מפסיק צווישן גואל ישראל און שמונה עשרה אמר רבי אלעזר תהא ס'זאל זיין בתפילה של ערבית אבער אין הכי נמי ביי שחרית קען מען נישט סומך זיין פרעגט די גמרא והאמר רבי יוחנן איזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפילה של ערבית, זעהט מען אז ביינאכט גייט אויך אן סמיכות גאולה לתפילה, אלא אמר רבי אלעזר תהא בתפילת מנחה, דאס וואס ס'ווערט געזאגט מען זאל זאגן השם שפתי תפתח, יענץ איז געווען ביי מנחה דווקא. רב אשי אמר ניין אפילו תימא אכולהו, אויף שחרית מנחה און מעריב זאגט מען השם שפתי תפתח, און ס'איז נישט קיין הפסק צווישן גאולה לתפילה, פארוואס ווייל וכיוון דקבעוה רבנן בתפילה, ווייל חזל האבן עס מתקן געווען א חלק פון תפילה, כתפילה אריכתא דמיא, הייסט עס איין לאנגע זאך פון די ברכת קריאת שמע און ס'איז נישט קיין הפסק. דאי לא תימא הכי, ערבית היכי מצי סמיך וויאזוי קען מען בכלל שייך צו זאגן גאולה לתפילה ביים מעריב, והא בעי למימר השכיבנו? מען דארף זאגן ברכת השכיבנו, ס'איז מפסיק פון גואל ישראל און שמונה עשרה, אלא כיוון דתקינו רבנן השכיבנו, ווייל חזל האט עס מתקן געווען כגאולה אריכתא דמיא הכא נמי כיוון דקבעוה רבנן בתפילה איז כתפילה אריכתא דמיא. פרעגט די גמרא, מכדי, האי לרצון אמרי פי קען מען משמע, לבסוף, מען קען עס זאגן נאך שמונה עשרה אז ס'איז א תפילה אז ס'זאל ווערן מקוים וואס מען האט געדאווענט, און אויך משמע מעיקרא דבעינא למימר איז א תפילה אז ס'זאל נתקבל ווערן וואס מען גייט דאווענען, איז מאי טעמא תקנוהו רבנן לאחר י"ח ברכות, פארוואס האבן עס חזל מתקן געווען הערשט נאך שמונה עשרה נישט לימרו מעיקרא, אפשר פארדעם, אמר רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי, הואיל ולא אמרו דוד אלא לאחר י"ח פרשיות, ווייל דוד המלך האט עס געזאגט נאך ניינצן קאפיטלעך תהלים, לפיכך תקנוהו רבנן לאחר י"ח ברכות האבן עס חזל געזאגט אויך.